א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא. קודם האב איך געוואלט זאגן יעצט קומט שוין ראש השנה האב איך געוואלט אביסל צוגרייטן דעם עולם וואס איז דא א משפחה טאטע זייער האט זיך גערופן בארדיטשובער רבי אינטערעסאנט די תולדות אהרן רבי ער איז געווען א בקי אין אלע חסידישע ספרים פאר ער פלעגט אוועק פארן אפילו אויף צפת אויף א שבת אדער אויף טבריה פלעגט ער איבער לאזן א ראש ווארום ער האט געזאגט עס ווערט געברענגט פון אסאך חסידים אסאך צדיקים בפרט נאך פונעם חוזה פון לובלין אז דארט וואו ס'איז דא א עדה אידן נישט דא קיין ראש, ווערט דער בעל דבר דער ראש. פלעגט ער צוגיין צו איינע פון די אידן אין בעסמעדרעש, איר בלייבט דא דעם שבת? זאגט ער, יא, איר זענט דער ראש. כ'וויל נישט איבער לאזן אז דער בעל דבר זאל ווערן דער ראש. דאס איז נעבעך דער גרויסער חורבן וואס דא גייט פאר. דער רבי האט אונז איבער געלאזט אן א ראש, זעען מיר אזוי אויס. כ'האב געהאט אן עלטער פעטער געהייסן צבאות, אבער ער איז געווען איינע פון די קינדער פון רבי ליבער, שרייבט ער אין זיין ספר, ער האט געמאכט א ספר, א לומדישע ספר. שרייבט ער דארט אז צען מענטשן קוקן ארויף אויף א מענטש און זיי זאגן ער וועט זיין אונזער רבי, קען ער פועל'ן ישועות און מופתים, וואס האט צו טון מיט וויפיל די מקבלים האבן אים אנגענומען. אונז האבן נישט אנגענומען קיינעם, אונז האבן אנגענומען אלטע פייגא טייטלבוים מיט נאך אפאר אזאלכע משוגעים מיט יאסל אשכנ'תחת און די אנדערע וויאזוי הייסט ער עזריאל אומגליק. דאס האבן מיר אונז אנגענומען זעמער געבליבן אזוי, אזוי זעהן מיר אונז אויס, עניוועי האבן מיר געטון אסאך עוולות, ס'איז גוט, יעצט וויל איך נאר זאגן סתם אזוי, איז דא א איד ס'איז געהייסן קאשעווער רב, געווען א וואוילער איד, נאטינג טו טאלק אבאוט, כ'מיין אים נישט קליין צו מאכן, נאר ער האט איבערגעלאזט הוא קדוש ומשרתיו אינו קדושים, ער האט איבערגעלאזט אזאלעכע קינדער מיט אייניקלעך רחמנא ליצלן אויף אלע. אברהם שלמה דעם קאטשקעווער רב זון שרייט אז די קאמען קאור איז גאר מותר לכתחילה, ס'קען זיין מ'דארף עס. לערנען פאר מען לערנט גמרא תוס' קען זיין פאר מען לערנט חומש ווייל דארט ליגט די געלט כי שם הזהב פארשטייסט? יעצט האט ער דא פיר אייניקלעך נישט איינס נישט צוויי נישט דריי נאר פיר פיר אייניקלעך וואס האבן מחלל געווען שם שמים איבער די גאנצע וועלט זיי האבן גענומען די גרעסטע קאמפאני וואס זיי שיקן ארויס ארדערס און זיי האבן דארט עפעס געמאכט וואס מען דארף נישט און ס'איז געפארן. יעצט געווענטליך ארבעט עס אז טאמער איז דא אזאלעכע קאמפעניס און דו באקומסט א זאך וואס דו האסט נישט געארדערט צו ס'איז נישט די מאס אסאך מאל זאגן זיי קענסט עס האלטן ווייל דאס צוריקשיקן מיט אלעם איז ס'איז א פעין אין די נעק איז דא איז דא א פלאץ ווי איך האב א פאוסט אפיס באקס און דארט האלט מיר אין איין אנקומען גרויסע שיפמענטס האב איך יענעם געזאגט לאמיך דיר עפעס זאגן דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך איינער וויל מיך סקרוען און שיק עס גראד צוריק. זאגט ער, דו ביסט זיכער? האב איך אים געקוקט און אים געפרעגט, דאס איז דאך סאקמער קאקמער. יעצט דער הייליגער בארדיטשובער רב, נאכדעם ווען ער איז נסתלק געווארן, האט די קהילה געזאגט אז אזא צדיק ווי ער וועלן זיי נישט טרעפן, און זיי האבן געזאגט מען גייט נישט מער אויפנעמען קיין רב אין בארדיטשוב, איז געבליבן גאנץ בארדיטשוב אן א ראש, האבן זיך אריינגעכאפט דארטן אזאלעכע ג' קליפות הטמאות אז א שרעק, איינער רופט זיך בארדיטשובער אין ארץ ישראל, און ער זאגט אפן אויף די ווידיאו, דו ווייסט איך גיי פירן טיש ראש חודש אין א סאונא, מען האט זיך דארטן ווי מען זאגט. ענדזשויען, נישט ווער פארשטייט וואס דא טוט זיך. אזוי איז יעדעס חסידות האט נישט איבערגעלאזט נעבעך חוץ דעם וואס היטלער האט נעבעך אויסגעהארגעט די גרויסע שטעט דארטן קען מען דאך גארנישט טוהן אבער דארט ווי מען האט געקענט טוהן מען האט נישט פארגינען מען האט מורא געהאט וואס דער סער דער רעבעצן די סאקמערע קאקמערע פארשאלטענע רעבעצן האט מורא געהאט אז איר מאן וועט נישט אראפגיין אין היסטערי אחד היה אברהם עניוועי אזוי האט מען געטוהן סאו בקיצור איז מען יעצט געגאנגען האט זיך אן אנדערער נאמען געגעבן בארדיטשובער רבי אברהם פון מאנסי. קוק אש הרב שיידען האט ער פיר בנים זכרים וואס די אלע פיר בנים זכרים אזוי ווי די קוקסט זיי ליידער אן האבן באגאנוועט די גרעסטע קאמפעני פון אמעריקע מיט עפעס כווייס האלט ביי ניינצן מיליאן דאלער עטס ווייסט אונז כאפט מען נאכנישט וויאזוי מען האט געגאנוועט די עטס שוין לאנג אוועק געוואקט מיט ניינצן מיליאן דאלער אזוי זעהן מיר אונז היינט אויס כי הם חיינו דאס איז ליידער אונזער לעבן און מ'איז ביזי איך האב א פראבלעם מיט ציונים. מיט ציונים, איינער זאגט א דרשה קעגן ציונים, איינער זאגט די זעלבע דרשה מ'זאל נישט שטופן די קינדער אין די מחילה, חזיר וואס דו ביסט, דו אליינס האסט געשווימען דא א מחיה אין סיגעטער מקווה אויף יוז סטריט, מענטשן האבן געוויסט מ'טאר נישט גיין אין דעם מקווה ווייל דארטן שווימט א שוויין, און זאליק האט זיך געהאט זיינע אוטלעטס, ווייס נישט געווען די מנהיגים פון. פון כלל ישראל איז ער ביזי ציונים, צו יא וואס האט דיר בן גוריון געטון שלעכט קענסט מיר זאגן? צו וואס טוט דיר ביבי נתניהו שלעכט? ער האט שווערע צענליגע טויזענטער מענטשן וואס זיי לערנען תורה, כולל אינגעלייט, מלמדים, טיטשערס, וואס וואס האקסטו א טשייניק אויב ווי רויג איז ביבי נתניהו ימח שמו און די גע ג משיח קען נישט קומען ביז די מלכות הזולה וועט אונטערגיין אוי אר יו אין פאר א ביג סורפרייז. נישט. איי, די גמרא זאגט דאך אז ס'אזוי זיין, דארפסטו וויסן וואס ס'טייטש מלכות הזולה, קען זיין מלכות הזולה הייסט סאטמאר וואס האבן אלעס געטון פאר געלט, לגרמאי, כ'בין נאכנישט זיכער ווער דער אמת'ער ציוניסט און דער אמת'ער שייגעץ איז, האב איך שוין געזאגט, דער קלויזנבורגער רב האט געזאגט זייער א גוט ווארט, שטייט אז מה בין תלמידיו של בלעם הרשע לתלמידיו של אברהם אבינו, זאגט ער, איך פארשטיי נישט, סא כאפסטו אן תלמידים פון בלעמ'ן און פון אברהמ'ן און דו זעסט נישט קיין חילוק צווישן זיי, איך דארף דיר נאך מסביר זיין מה בין? דער קלויזנבורגער רב אזוי, דער אברהם אבינו איז געגאנגען מיט ווייסע זאקן מיט א ברייט גארטל, און געס וואט, בלעם איז אויך אזוי געגאנגען, ווען דו האסט אנגעקוקט בלעמ'ן האסטו געקענט מיינען ס'איז אברהם אבינו, ווען דו האסט אנגעקוקט אברהם אבינו האסטו געקענט מיינען דאס איז בלעם, דער וואז נאו דיפרענס, קיינער האט נישט געזען קיין חילוק, אבער ביי די תלמידים הייבט מען אן צו זען דעם חילוק, ווייל די תלמיד איז דאך שוין נישט ווי דער רבי, דא זעט מען שוין דעם חילוק. סא וויאזוי יעדער איינער ווי מען דארף דעם באגראבן יענעם האט עטץ יעדן באגראבן וואו זענט עטץ געבליבן עטץ אליינס וואו זענט עטץ געבליבן אפילו ר' נחמן פון אומאן וויל ענק שוין נישט האבן דארט האט מען ענק אויך שוין ארויסגעווארפן פון איבעראל און איך האב ענק דעמאלטס געווארנט די ווארפסט מיך ארויס איך האב געזאגט איך גיי ארויס פונעם בית מדרש האב איך געזאגט הויעך יעדער האטס געהערט אבער כלל ישראל וועט צוזאם בכל מקומות מושבותיהם וועט עטץ נישט האבן קיין מנוחה ווייל קינדער מוז מען פראטעקטן. צו ס'געפעלט ענק צו נישט, דעטס ביטווין יו ענד יורסעלף, באט אויב די קינדער וועלן נישט האבן וואו צו דאווענען, און אויב מ'וועט זיך נישט אננעמען פאר זיי, עט עטס אלע אונטערגיין. און אזוי איז יעצט. קוק קוק וויאזוי אונז זעמער אויס. דער וואהאן, ס'זענען דא נייע אזעלכע אינפעקשעס דיזיזעס וואס מ'האלט אין איין אונטערווארפן די אלטע מיט די אלטע, ווי מ'זאגט. די רעמעדיס העלפן שוין נישט. נו נו, עטס האטס געזוכט טראבל? די עיקר איז רבינו זכרונו לברכה מיט מיט משיח מיט די אלע שטותים וואס ער האט ענק פארקויפט. אלעס איז געווען שטותים. ווי אזוי האט ער געקענט פארקויפן אז משיח איז געקומען ווען מ'האט יעדן חדר געמאכט משכב זכר אין יעדע מקווה? האבן מטמא געווען קינדער? פארוואס זיצט נחמיה וועבערמאן? ווייל מ'האט אים געלערנט וועגן משיח. וואס? ווייל מ'האט איר געלערנט וועגן משיח. איז בקיצור אפילו מען שטעלט א שטריק, אזוי זאגט מיין פעטער בצורה סבא, קען ער אויך פועל'ן ישועות, און מען זעט ברוך השם מען שטעלט איבעראל היינט שטריקן איינעם נאכן צווייטן, און שוין, און די וואס האבן נישט געשטעלט א שטריק, די וואס האבן געשטעלט דעם סיגוט'ער רב, די האבן פארלוירן, האבן פארלוירן אינגאנצן סאטמאר, און היינט ליידט מען פון די צוויי. זינען זיינע און פארטיג. יעצט זאליקא לויפט נאך אלץ ארום צו די רבנים מ'דארף אונטערברענגען מיין האטליין, דו קענסט עס נישט אונטערברענגען, זאליקא, גרעסערע און שטערקערע פון דיר האבן עס נישט געקענט אומברענגען, וועסט מוזן לעבן דערמיט מיט מציאות, אדער עסטו זאגן ס'איז נישט דא א באשעפער און מ'דארף נישט לערנען פון באשעפער אזוי ווי די קאמאן קאור לערנט אונז, און גיי אויף די לינקע זייט, וויאזוי שטייט דארטן ביי אברהם אבינו שטייט אם הימין ואשמאילה. וויאזוי פשט איז אז דו וועסט גיין רעכטס וועל איך גיין לינקס? נא! וואס וויל איך? איך וועל דיך מאכן יעדער זאל זעהן וואסער א לינקער דו ביסט! איך וועל דיך ארויס ברענגען אין די גאס! פארשטייסט? האט א משוגענער! ער האט זיך אריין געזעצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל און ער גייט נעמען קאמען קאר! פארוואס? ווייל ס'ליגט דארט געלט! גיי ארויס! מאך אן אזא מלעידות חוץ אזוי ווי דיין זון האט אנגעמאכט יענקי בער, און זאג פארן אייבערשטן מה לנו לבן עמרם, אבער זיץ נישט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל און פארקויף אידישקייט. יעצט דער קאשוי רב האט געהאט אן איידעם וואס ער, ער רופט זיך בארדיטשובער רבי אין מאנסי, הערש בער אברהם, פיר פון זיינע בנים זכרים האבן אפגעגנבעט ניינצן מיליאן דאלער פון עמעזאן. עניוועי, ער האט געמאכט א גוטן דזשאב, זיינע קינדער האבן אויך אפגע'גנב'עט, קאשוי רב'ס קינדער זענען גנבים פון די ערשטע קלאס, זיי האבן גוט געלעבט דארטן מיטן מעיאר, צו איך ווייס נישט מיט וועם, און ער האט זיך געברענגט א גאלדענע בעדזש פון די פאליס, און זייט דעמאלטס זעהט ער שוין נישט דעם אמת, ער אליין שרייט ער זעהט נישט פארוואס מען טאר נישט לערנען קאמאן קאורס, שוין, דו פארשטייסט, ער האט שוין געזעהן דאס געלט, ס'איז געווען אמאל א רבי וואס האט געהאט א חסיד, ער האט אים אנגעווינטשן ער זאל מצליח זיין, שפעטער האט ער שוין נישט געגעבן קיין צדקה, זאגט ער זעהסט דא דא א שפיגל. ס'האט זילבער אויף זיך. ס'איז ארויפגעפעינט זילבער. איז ווילאנג ס'איז נישט געווען זילבער האסטו דיך נישט געזען. האסטו געזען יענעם. אזוי ווען מ'האט ארויפגעלייגט זילבער איז עס געווארן א שפיגל. זעסטו נאר דיך. האט ער אים געזאגט ער וועט צונעמען דאס גאנצע עשירות. און דאס איז וואס דא געשעהט. דאס גאנצע עשירות איז געווארן פון דעם גאנצן קאשוי הויף.

ער וויל ווערן א גאנצע פירער אין משמרת הצניעות און אזוי וועט ער מאכן גרויס געלט, זיי האבן געוויסט זיי מאכן גרויס געלט, אמאל האט מען גערעיפט א קינד אין מקווה, ס'איז שוין גענוג מיינע צייטן, א יאר שפעטער זאגט מיר דער טאטע אז זיין זון האט באקומען הונדערט טויזענט דאלער קעש, האבן זיי געמיינט איך בין אויך דא אויסן פאר דעם, האבן זיי געזען ס'איז נישט אמת, זיי האבן געזען אז ס'איז נאך דא מענטשן וואס זיי טוען פארן אייבערשטן און פאר קינדער'ס וועגן, אנע די וואס האבן זיך אינזין האבן יא, איך וויל כאפן דא געלט, געלט, געלט, געלט, פארשטייסט? ס'איז א ביטער געשעפט. מיט א רב דארף מען אייביג וואטשן ווייל אז דו זאלסט אים נישט קענען מסר'ן ווייל ער וועט דיך באגראבן אין די קהילה דארפסטו וואטשן. איך האב געהאט אמאל א גרויסע רב פון ירושלים האט געוואלט ביי מיר בארגן צוואנציג טויזנט דאלער געדארפט האבן פאר א מקווה פאר א אוצר זאג איך אים איך בארג דיך זייער גערן פרעגט ער אויף ווי לאנג און ווי לאנג ווילט איר זאגט ער א יאר זאג איך אים באקומסטו זייער גערן נאר איך טאר עס פאר דיר נישט בארגן איך מעג עס נאר בארגן פאר איינעם וואס איז א גרויסער ביזנעסמאן און ער וועט זיין דער פאר וועם איך בארג עס פרעגט ער פארוואס דארף איר דאס האבן זאג איך וויל אייך עפעס פרעגן אז איך'ל אייך רופן צו א בית דין. פון די עדה החרדית, יא? איז דא א טשענס אז איך זאל געווינען קעגן אייך? זאגט ער ווייסט נחום, איך בין שוין א מורה הוראה פערציג יאר, און אויף אזא קלוג ווארט ווי דו האסט מיר יעצט געזאגט, נישט געזען. איך בין שוין א מורה הוראה פערציג יאר, אזא קלוג ווארט ווי דו האסט מיר יעצט געזאגט האב איך אין מיין לעבן נישט געהערט. יעצט, דו קענסט זיין דער שטערקסטער מענטש, אז דו שלאגסט זיך מיט איינעם, אויב דער אייבערשטער וועט דיר נישט געבן געוויסע סייעתא דשמיא, וועסטו נישט געווינען. דא אזאלכע משוגעים, זיי הייסן משוגענע טויטעכעס. צי דאס זאל אסאך נעמען. זיי האבן אונז געוואלט איינרעדן פארקויפן א מעשה אז ר' נחמן, א גאנצע מעשה, וויל איך ענק זאגן, לאזטס ענק אפ פון די אלע שטותים, דאס איז אלס איינגערעדטע זאכן. ולאו מר בר רב אשי חתום עליו. קיין שום נארמאלער מענטש האט נישט אונטערגעשריבן אויף דעם. שטותים. אונטערשטע שורה, איך האלט אין איין זאגן פארן רבונו של עולם אז דו העלפסט זיי צו זיי זאלן קענען פארן אויף אומאן, ביסטו שולדיג אויף אלעס נישט וואס דארט גייט פאר קיינער איז נישט שולדיג נאר דו. שוין ברוך השם ס'איז דא יעצט א קאראונע דאס קומט אלס פון זנות אז איך האב ענק געבעטן הערטס אויף מיט דעם זנות האט האט עטס נישט קיין מורא געהאט און וואס די סוף איז געווארן אז דער אייבערשטער האט ענק אזוי געמאכט כ'האב ענק געזאגט ווי ס'וועט זיין א אידישע שטאט מיט אידן וועט עטס נישט האבן קיין הצלחה. עטס וועט מוזן לויפן און פליען. סאטמאר רב האט געעפנט א חסידות מ'זאל דא ארויסווארפן מענטשן, ער האט דאך גענומען ביי מיין טאטן געלט און ביי אלע אידן וואס זענען געקומען פון לאגער, ער האט נישט געהאט דעמאלטס קיין געלט, האט גענומען געלט אז נאר זאל אלי' דוד טירנויער, שמירנויער און די אנדערע שקצים זאלן ווערן די בעלי בתים אויף זיינע מוסדות, סאו יעצט לאמיר זאגן אז אלי' דוד טירנויער יא. ער איז געווען א תחת לעקער פארן רעבן נאך ווען ער איז געווען א בחור מיט אלע דריי ברידער, נו, האט זיין רבי געוואלט זיי זאלן פירן זיינע מוסדות, גוט כ'וועל שוין מסכים זיין צו דעם אויך, אבער ווי קומט אריין ענזל שטערן? איינער וואס עפנט נישט קיין ספר פון יאר צו יאר, ער איז געווען דער שוואכסטער מתפלל אין קליימער, און דארפסט וויסן אז אונזער דיין איז געווען דארטן חזקאל טייטלבוים וואס האט בועל געווען זיין שוועגערן ווען זי איז שוין געווען אווער סיקסטי פייוו, אה קען זיין דאס איז

די פרעש גיי, יא ער הייסט עלפערט, און בקיצור האט ער דארטן עפעס א שטיקל האלסעיל האט ער נאך יא, אבער ער באקומט געלט פון סאטמאר ער זאל פייניגן רודף'ן די מענטש, איז ער אנגעהויבן מיט מיר, מיך האט ער נישט געקענט רודף'ן, איך גיי נישט אויסגעבן קהל'ישע געלטער פאר דעם שייגעץ, איך בין גראד אוועק, גייטס אין דר'ערד, יעצט זעטס ווי עטס זענטס אנגעקומען. ס'איז דא א שפרעכווארט אז וואס מ'ווארפט אוועק. נאכדעם קויפט מען דאס איין. רבי נחמן האט געארבעט אויף שמחה שמחה, נישט דא אזאלעכע עצבות חברה ווי דאס גאנצע חסידות, קיינער נישט אזוי בעצבות ווי רבי נחמן, ווי די ברסלבער, און לאידך גיסא יעדער איז אזוי געווען. אין גער האט מען געארבעט אויף קדושה, די גרעסטע נואפים זענען דארט. אמאל האט מען געוויסט א איד האט עפעס א ווערד. ער איז עפעס א ער דינט דעם אייבערשטן ער האט דרך ארץ פארן אייבערשטן, היינט מיט אזאלעכע חילול השם וואס עטס מאכטס אן זענט מען דאך אזוי מין דערנידריגט, עטס ווייסט איך וויל ענק עפעס פארציילן, יעדער לויער וועט אייך זאגן אז אין ניו יארק סיטי און אין ניו יארק סטעיט קען קיין איד נישט געווינען א לאו סוט, נישט מעגליך. כ'ווייס א א פערזענליכער חבר וואס די דאקטער האט ארויסגעשלעפט די בעיבי, ס'איז געווען זייער גרויס, און האט אים פארקריפלט פאר לייף, און יעדער האט זיכער גערעדט פון א האלב מיליאן א דריי פערטל מיליאן, ס'געווען א נעכטיגן טאג דער דזאדזש האט עס ארויסגעווארפן, און איך ווייס פון נאך א פאל אויך די זעלבע, און יענער איז געגאנגען אין אן אנדערע סטעיט, האט ריאפיעלד, און דארט האט ער געווינען, ווייל דא קוקט מען אונז אן. אזוי ווי דו קוקסט אן א שווארצן און א פארטעריקע אדער א שיכור אין די באוערי קוקט מען דיך אן. דו פראדוצירסט נישט, דו פרעסט וועלפעיר, פוד סטעמפס, מעדיקעיד מיט אנדערע זאכן, ענד עט די ענד אוו די דעי דו ביסט נישט קיין סאסייעטי מען. ס'איז דא איינע פון די שיטות פון די ראשונים פארוואס איינער וואס איז מפריחי יונה איז פסול לעדות, ווייל ער טוט נישט לישוב עולם, דער אייבערשטער האט געוואלט מען זאל עפעס טון. די כולל אינגעלייט זענען אויך פסול, זיי טוען נישט פאר ישוב עולם, זיי זיצן א גאנצן טאג אין כולל, זיי טוען גארנישט. אויב זיי לערנען טאקע פלייסיג פארוואס קומט ארויס יעדעס יאר פינעף צען ספרים? וואס איז געשען מיט די איבריגע צען פופצן טויזענט כולל אינגעלייט? טוען גארנישט! איינער האט מיר אמאל געוויזן ער האט א גאנצן בוקקיפינג סיסטעם ווייל ער האט צוועלף כולל'ס ווי ער איז איינגעשריבן דא פארמיטאג דא נאכמיטאג דא אפאר שעה דא דא אפאר שעה דארט האט ער א גאנצע בוקקיפינג סיסטעם ווייל ער מוז גיין נעמען די היטן און דעליווערן פון דא אויף דארט. שוין, יעצט וויל איך אביסל צוריק קומען צו אונזער עיקר מלחמה וואס אונז דארפן זיך היינט שלאגן. מען שלאגט זיך אויף פעדאפיילס אויכעט, אבער די מלחמה איז געווארן זייער סלאו ברוך השם, דער עולם האלט זיך די הענט ביי זיך. כ'האב נאך אפאר יעצט גייט ארויסקומען דא אין אמעריקע און אין ענגלאנד און אין ארץ ישראל אבער דאס איז. נאטינג לייק וואט איט יוזט טו בי, ס'דאך אמאל געווען מותר. איינער האט מיך אמאל געפרעגט, זאג מיר פאר דו האסט גענומען די זאך אין די האנט אריין, איז טאקע געווען אזא הפקר די קינדער? זאג איך וואס רעדסטו, ס'איז די מאר די מעריער, וויפיל מער דו האסט געטאטשט איז געווען אלס א גאנצע זאך. ברוך מרדכי פלעגט ארויסקומען פון די מקווה. זאגן, כ'האב געכאפט היינט אפאר העכטלעך, גראבע העכטלעך, דו חזיר. בקיצור, האט מען דאס געשטעלט אויפן פלאץ ברוך השם. יעצט קומען זיי אן מיט א נייע מעשה אז מ'טאר נישט דאס.

סאו פיר דיך אויף אזוי ווי עס איז דא אן אייבערשטער, און אז נישט לאז אונז אויך ארויס. עניוועי, סאו אונזער מלחמה איז יעצט וועגן די געלט זאך. מען נעמט דא געלט, מען זאגט פארן אייבערשטן, כ'האב דיך אין בוידעם, איך ברויך דיך נישט, מ'זאגט דעם אייבערשטן אויב כ'וועל מיך באמת פילן זייער לאונלי וועל איך צוריק קומען צו דיר. שאלה נאר צו דעמאלטס וועט דיך דער אייבערשטער צוריק נעמען. מענטשן זענען משוגע צודרייט, מען גייט זוכן דעם אייבערשטן, זוך אים, איך זוך אים אין וומאן, און ביי דעם קבר, און ביי יענעם קבר. דער אייבערשטער איז מלא כל הארץ כבודו, ער איז איבעראל, דו דארפסט אים נישט זוכן, און ווי דו ווילסט קענסטו טון גוטס, איך וויל ענק זאגן, איך האב שוין אפאר חדשים אזא זאך, וואס איינמאל א וואך, איינמאל אין צוויי וואכן געב איך א שיעור וועגן קדיש, וואס דאס איז קדיש, און וויאזוי דאס איז מעלה א נשמה, און איך בין נאכנישט אנגעקומען אפילו צו זאגן פונקטליך דעם טייטש פון קדיש, איך גיי עס ערשט זאגן א וואך צוויי ארום, געגאנגען א פרוי. זי האָט מיך אויפֿגעקאָלט, זי האָט מיך געזאָגט, זאָלסט וויסן, אַז מײַן קינד הערט אײַך אויס. איך לאָז אים ער זאָל אײַך אויסהערן, ווײַל איך קען נישט מיט אים רעדן די זאַכן, די, וואָס מע טוט שמוץ אין די מקווה. סאָ לאָז איך אים אײַך אויסהערן. מיט דעם איז עס עפּעס נאַטורלעך, ער הערט אײַך שוין אויס אַ לאַנגע צײַט. איך האָב אָנגעהויבן אויסהערן וועגן קדיש, זײַט דעמאָלט איז אין אים אַרײַן אַ התעוררות צו זײַן טאַטן. ער איז געשטארבן פון קאראנע אין ארץ ישראל, און ער פילט אז ער טוט פאר זיין טאטן א נשמה, א טובה פאר זיין נשמה, ער פילט עס, ער זאגט איך לערן אנדערש בייטאג, איך רעד אנדערש בייטאג, איך עס אנדערש בייטאג, איך גיי מיך לייגן אנדערש ביינאכט, איך ווייס איך גיי אויפשטיין מארגן, איך גיי זאגן פאר מיין טאטן א קדיש, ס'איז אנבעליוועבל, איך וויל זאגן פארן עולם, איך האב באקומען א קליפ פון איינעם, און דאס איז וועגן קדיש, ס'איז דא א ראש ישיבה וואס ער האט געגרינדעט אין א שטאט, דאס גאנצע אידישקייט דארט, ער האט געהאט א בית מדרש, און. ער האט ליידער נאך נישט זוכה געווען, ער הייסט הרב אונגאר אין פסח תקוה, ער האט ליידער נאך נישט זוכה געווען צו ברענגען קינדער אויף די וועלט, אויב ער זאל בלייבן קען זיין ער גייט ווען געשטארבן, איך ווייס נישט. און מ'דאוונט אין זיין בית מדרש דאוונט מען דארט מעריב, און ווען מ'לאט אויס והוי השם מלך הכל ארץ ומה יהיה השם אחד ושמו אחד, דרייט זיך דער בעל תפילה אויס און זאגט, נו, קדיש? קיינער זאגט נישט. איז אזא בראך? איך ווייס נעבעך יעצט איז געשטארבן אין ארץ ישראל א טאטע מיט א זון, דרייסיג טאג גערוקט איינס פונעם צווייטן, דאס קינד איז אלט אכט ניין יאר, מען קומט מנחם אבל זיין. ס'האט דאך אנגעמאכט אזא מין חורבן די מגיפה, אבער איך האב ענק אלץ געווארנט, קינדער טשעפעטס נישט מיט קינדער, טאטשטס נישט דעם אות ברית קודש, ווייל פאר דעם ווען דער אייבערשטער וועט ווילד ווערן וועט מען אים נישט קענען בארואיגן. ווייל כ'האב ענק מסביר געווען ער האט צוויי הנהגות ער האט מאריך אף וגבי דיליה קודם לאט ער לאט ער ער געט דיר א קרעדיט קארד דו קענסט בארגן דערויף און נאכדעם ווען ער הייבט אן צו קאלעקטן דעמאלטס קאלעקט ער מיט גרויסע אינטרעסט עניוועי האב איך געזען וויאזוי הארץ רייסעניש דאס איז אז מען לאט נישט איבער א קינד זאל זאגן א קדיש אין אומזינסט זיי גייען זיי האבן ארויף געלייגט א זינגעכטס א סאנג פון מיכאל שניצלער אבער עס איז אזוי הארציג רבותי איך מוז עס שערן מיט פאר יום טוב, אפשר האבן זיין אסאך טאטעס און מאמעס זענען געבליבן יתומים אדער אלמנות, און אפשר האבן זיין קינדער וואס זאלן דאס הערן און זאלן גיין מיט א בעסערן חשק צו צו קדיש, איך געדענק איך האב געזאגט קדיש נאך מיין טאטן ווען ס'איז געקומען מיין טאטע איז אוועק שבועות צייט צו כ"ף בית סיוון, און איך געדענק ווען ס'איז געקומען איך בין געפארן ביז ארץ ישראל כ'זאל קענען דאווענען פארן עמוד זאגן קדיש, איז צוגעקומען פאר קדיש צו מיר משה ערנסטער האט דארט אן אייניקל, דער לייזער ערנסטער האט א זון וואס איז אן איידעם ביי זיין פעטער אין בני ברק, ביי דעם האגער פון בני ברק, דער שייגעץ טמא ארור חם קומט צו מיר צו און ער זאגט מיר דו קענסט נישט זאגן דא קדיש, אונז וויל מיר נישט לאזן זאגן קדיש, זאג איך אנטשולדיגט האב איך גערעדט מיט דיין טאטן, זאגט ער מיין טאטע האט נישט געוואוסט ווער דו ביסט, ס'הייסט ער איז קלוגער פון זיין טאטן. דא זענען די גאנצע משפחת הסרחי ערנסטער, איך האב נישט געוואלט דעמאלטס זאגן, דו ווייסט זיין באבע האט געהייסן שבע ברכה, שבע ברכה, ס'האט מזל, שבע ברכה הייסט עס, ווען זיי זענען געווארן חתן מיט כלה איז עס געווען א לאוו שידוך, ער איז געווען א שיין יונגל משה ערנסטער, און זי געווען דער רבי חיים מאיר'ס א טאכטער, איז אויך געווען א שיין קינד, און דער רבי חיים מאיר האט עס נישט אויסגעהאלטן, האט אים רבי יודעלע געזאגט, שווער, זיץ איין, זיץ איין, האסט דאך שוין איין טאכטער מיט א פרידמאן וואס האט זיך אוועקגעגליטשט אינגאנצן פון יודישקייט, זיץ איין. און דאס איז דער שידוך, און ער לויפט מיר נאך, ער האט א פראבלעם אז איך זאג קדיש ביי זיין טאטן אין בית מדרש, עניוועי, כ'וויל עס נישט נאכאמאל דערמאנען ווייל ס'איז זייער א מיסע פרשה, די גאנצע משפחה, משפחת הסרחי, די האגערס, די טווערסקיס, דעטס אלל די סעים פולע באלאני, באט עניוועי, כ'האב יא געזאגט קדיש, כ'האב אנגעפיפן, האט ער געשטעלט א ספרדישן זאל שרייען העכער, מ'זאל מיך נישט הערן, און נעקסטן טאג ראש השנה אינדערפרי האב איך מיר געזוכט אן אנדער פלאץ, כ'מיין טאקע, מיינט דאך אז ער איז גאטס גיפט טו ערט. עניוועי, איז למעשה וויל איך עס ארויף לייגן, איך וויל דער עולם זאל האבן א פארגעניגן פון דעם ניגון, און וויסן וואס מען גייט דורך אז מען וויל זאגן ערליך א קדיש.

איך לייג דא ארויף א קליין שטיקל ווי א מענטש איז געזעסן אין עירפארט און ער האט גענומען קוקיס ער האט געגעסן ער האט געמיינט אז ס'איז אז ער ער האט געקויפט קוקיס און ער האט'ס אראפגעלייגט זיינס האט ער צוגעדעקט מיט זיין קאפל זיין הוט ער האט נישט געזען און אן אנדערע געזעסן דארטן ער האט אויך געהאט די זעלבע קוקיס און יעדעס מאל האט ער איהם געגעבן איינס און ער האט גענומען איינס און ס'איז געווען די לעצטע האט ער געגעבן העלפט און העלפט האט יענער געטראכט ביי זיך אוי איז דאס א א חיה רעה, ער זעצט זיך צו צו מיינע קוקיס און נעמט זיך יעדעס מאל איינס און נאך געט ער מיר נאך העלפט פון די לעצטע. שוין. בקיצור, יענער איז אוועק געגאנגען, ער איז נאכדעם אויכעט געגאנגען זוכן זיין פלייט, ער האט אים מער נישט געטראפן, נאכדעם האט ער באמערקט אז אונטערן הוט ליגט גאר זיינע קוקיס, יענער געווען גוט אינאף און האט אים געגעבן פון זיינס, און און ער האט עס נישט געוואוסט אפילו, און זאגט ער ביפאר יו דזשאדזש סאמבאדי וואטש אז דו זאלסט מאכן זיכער אז דו ווייסט וואס ס'גייט פאר.

כ'פלעג דאווענען א יאר לאנג מיט א משוגענעם אייזיק אברהם, א צעדרייטע בריאה, כ'פלעג דארט פארלירן פייער, ער פלעגט רייץ אנהייבן מיט זיינע שמוציגע דזשאוקס, איי נעווער לייקט איט, איינמאל זאגט ער ער גייט לויפן פאר סיטי קאונסיל, איך הער ער גייט יעצט אויך לויפן, איז דעמאלטס האט ער געבעטן איך זאל אים אינדארסן, האב איך געזאגט איך אינדארס דיך נישט, כ'האב געהערט ביסט געגאנגען, זיי האבן אים אראפגערופן אז זיי ווילן וויסן וואס איז די פראבלעם מיט געי און מיט שמעי, זאג מיר דו ביסט געגאנגען צו זיי, דאס הייסט דו האסט עס אנערקענט, איז האב איך נישט מיט דיר גארנישט. און נאכדעם האב איך אים געזאגט כ'וועל דיר זאגן נאך א זאך, וויאזוי ארבעט מען טשייניז, מען נעמט א מענטש מען שטעלט אים אריין, מען ברענגט און מען טראגט, פאבליק רילעישאנס, ס'איז געווען דעמאלטס ווען אונז האבן אריינגעמופט אין קלעמענטי מסתם פאר פערציג יאר צוריק, אפשר מער, האב איך אים געזאגט, אייזיק, שטעל אריין דא היימישע אינגעלייט. ניין ניין ווייל דער גוי ווייל דער גוי. גיי אין דר'ערד דו האסט מורא פארן גוי? גיי אין דר'ערד. נישט אריינגעלאזט איין היימישן אינגערמאן דארט איז געווען איינער א מענטש עס איז געווען א פארטאריקער זייער א פיינער געווען האט נעבעך באקומען קענסער דערווייל האט ער גענומען א שלעפער וואס האט אים אפגעפוצט דעם טיש און האט אים אויסגעוואשן די גלעזל פון קאפי און ער איז געווען א איינער וואס איז געקומען פון כ'ווייס פון פוילן האט אפילו נישט געקענט קיין ענגליש האט ער עס אים איבערגעגעבן ער האט א הונדערט טויזענט דאלערדיגן דזשאב א יאר און נישט אונז דאס האב איך געזאגט א איד איז אזא סאן אוו ע ביטש אזא נישט פארגינער, ער שלאגט דיך שוין ווייל ער האט מורא אז דער גוי וועט עפעס זאגן, לאז דער גוי זאגן, דער גוי האט אויך אריינגעשטעלט זיינע מענטשן, קיינער האט נישט אריינגעשטעלט פרעמדע נאר גוים, קיצער יעצט גייט ער לויפן פאר סיטי קאונסיל, איך וויל זאגן דעם עולם ער איז א לינקער שטיוול דעטס אלל, יו שוד בי אוועיר אוו דעט, ער איז געגאנגען דעמאלטס אויכעט זיך קענטיג געמאכט מיט די געי חברה, און יעצט. א היימישער פון שטין הטובה טוט גארנישט, האט מורא פארן גוי. וואס וואלט דען געווען שלעכט ווען דריי פיר אינגעלייט וואלטן געמענעדזשט קלעמענטי? וואס וואלט געווען שלעכט? ניין. דער גוי וועט זאגן, זאל דער גוי זאגן, זאל דער גוי האקן. און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן אז די סקולס האבן זיך געדארפט עפענען יעצט דעם ערשטן, און די גאווערמענט זאגט מען איז נאכנישט רעדי. נאכנישט רעדי מיט אסאך זאכן, מ'דארף נאך אויפפיקסן די קאך, מ'דארף אויפפיקסן אז סאושעל דיסטענסינג, מען גייט אפשר עס עפענען דעם צוואנציגסטן, צוואנציגסטן מיינט נאך א דריי וואכן, יא יא, מען וועט עס אזוי ציען, וואטש און צי, מאכט חוזק פונעם עולם. די אידן זענען מורא'דיגע אומפארגינערס, אבער איך קען דאך נישט זאגן איך בין אן אומפארגינער, קומט אריין מיטן שייגעץ שטריקל נבל ברשות התורה, איך קען נישט ווייל דער גוי און ער וועט זאגן צופיל אידן א מעשה אבודים, און אז זיי האבן אריינגעשטעלט אלע זייערע חברים, פארטאריקעס חברה וואס זענען געקומען קוים פון אויסלאנד, זיי קענען נאכנישט קיין ענגליש, און אז מען האט געזאגט האט מען געזאגט, איז פארפאלן, טו בעד, שאט אפ און דעטס איט. און איך האלט פאר אמעריקע ס'איז א מוראדיגע גוטע טיעם, ביידען וועט זיין פרעזידענט, און אברהם וועט זיין סיטי קאונסיל, א מוראדיגער גוטער טיעם, אלע לינקע שטיוול. איז איך האב דעמאלטס געפרעגט וויאזוי ביסטו געגאנגען צו די געי חברה דיך טרעפן מיט זיי, נישט יעצט, מיט פינף זעקס זיבן יאר צוריק, האט ער מיר געזאגט דו ווייסט דאך מען מוז, טאמער מען גייט נישט ביסטו אויף צרות. נו שוין אבער אזוי טאר מען נישט וועלן פארן? איך האב איינעם מיין פרענד וואס ער באקלאגט זיך שטארק פארוואס טראמפ בלוט זאל רינען מענטשליך בלוט, איך האב דאס שוין געזאגט א האלב יאר צוריק, נאר דער אמת איך עלענק זאגן ס'איז דא א שיפט אין פאליסי, א געהעריגע שיפט אין פאליסי, טראמפ איז א גרויסער בעל יסורים ווייל יעדער רודפ'ט אים, ווייסט מען האט דאך מיך אויך גערודפ'ט פאר גארנישט, יעצט איך האב מענטשן טראכט וואט דא איי ניד אלל דיס פאר, בין איך נאר א איד מוז איך עס טוהן ווייל אידישע קינדער און ווייל, אבער טראמפ איז יו נאו איז אוט אוו היז מיינד טו דא דיס האול טינג, באט עניוועי איז אזוי. ס'איז אבער דא נאך א זאך וואס ער הייבט אן צו זעהן. ער האט געמיינט אז טשיינע איז א קליין יונגל און געבן א שיס אריין מיט אים אין קאפ אריין און ער פאלט. ליטל דיד הי נאו אז ער האט אלעס גרייט געהאט. איז אנבעליוועבל. אויסער דעם האט ער נאך געווארן א פארטנער מיט ראשע אדער ראשע אויכעט. איז ער נאר דארף זיך שלאגן נאר אין אמעריקע אליינס. נאר קעגן אמעריקע וואלט ער אונז איינגענומען ווי א. א פליג, ער האט דאך נאך זיבן לענדער וואס זענען קעגן אים, איז האט ער א פראבלעם, אבער נישט קיין גרויסן, אנבעליוועבל. איינציגע זאך וואס אונז ווייס מיר אלע וואס אמעריקע טראכט, אמעריקע טראכט אז אום האלטן שוואל גייען זיי אראפשיסן אן אטאם באמבע אזוי ווי זיי האבן געשאסן דעמאלטס, זיי מוזן האבן שטערקערע באמבעס היינט, היידראדזשען באמבעס, ווייל זיי זענען נישט אזוי מעכטיג ווי דו מיינסט. און ממילא טראמפ הייבט עס אן אנערקענען, מאכט ער א חשבון כ'וועל אריינגיין אין א מלחמה כ'וועל אריינפירן אמעריקע מיט זיי. צען יאר אין א מלחמה אזוי ווי אין וויעטנאם און די אנדערע פלעצער, ווי וויל איך אנקומען צום סוף? וואס האב איך אויפגעטון? איך האב אפגעשניטן פון דעם די טעקסעס און פון יענעם און פון יענעם דעם וואס ער דארף נישט צאלן. איט דאזענט פיעל גוד אבאוט הימסעלף, און איך וויל דיר זאגן איין זאך, וויר אלל סטארטינג טו ווארי, ווארי לייק עניטינג. ווער ווייסט וואס דא גייט זיך אויסלאזן מיט דעם, ווער ווייסט וויפיל קרבנות וועלן פאלן, און ווער ווייסט צו מ'וועט עפעס געווינען, ווייל ס'איז א שווערע מלחמה צו געווינען, ווייל טשיינע קען אין א יאר ארום צוריקגיין אויפן זעלבן פלאץ נאכאמאל, ער אונטערשרייבט ער וועט נישט טון, גיי צוריק נאכאמאל. איך גיי עס נאכאמאל אויסטרייען, ווייל ער האט געלט האט ער דאך, ער האט שוין שאפ האט אים אונטערגעשניטן, אבער ביז יעצט האט ער דאך געהאט, מאכט ער א חשבון העי ווי קען דא דיס עווערי טו יערס און אמעריקע וועט בי ווייפד אוט, עניוועי ס'איז נישט אזוי איינגענעם דער מצב, דער עולם גייט יעצט דאווענען ראש השנה ווייסט אויף וואס מען דארף בעטן, מען דארף בעטן ס'זאל זיין שלום מלכות, און מען דארף בעטן אז די שקצים די אלע רעבישע זאכן, מען הארגעט זיך ארום טאג און נאכט. דער וויל דעם אויסרייסן, דער וויל יענעם אויסרייסן, שטותים מיט נארישקייטן. כ'האב אויך געוואלט זאגן פאר דעם נייעם רעבן סאדיגורא, כ'האב געהערט זאגן אז איינע פון רבי הערשעלע'ס קינדער האבן באקומען נעבעך א הארץ אטאק. כ'האב אויך געהערט זאגן פארוואס האבן זיי באקומען נעבעך א הארץ אטאק, ווייל די נאנטע גבאים האבן אים בא'גנב'עט פון אלע זאכן. מיר וויסן גבאים זענען די ארגסטע זאך וואס ס'איז דא.

און וואס איז געווארן די סוף? כאפט א הארץ אטאק. יעצט וואס איז ער? א שברי כלי. זייער וואטשן אויף די אלע זאכן. יעצט זיי שפילן זיך מיילך שפילט זיך ארום. ס'איז שוין א יאר שלעפט ער עט, באלד און ער וועט ער וועט שוין צוויי יאר שלעפט ער. ער מיינט אז דאס גייט אים נישט קאסטן א פרייז. וואטש זיך. מיילך, זאלסט דיך אראפזעצן פאר די גייסט זאגן למען נחדל מעושק ידינו. ווייל די ביסט אויף צרות.

הי סטאפט ווען א קראוד אוו בייסטענדערס פארמד די וויקטעם. הערט אזוי, מ'האלט אינמיטן טאג, עלף אזייגער אינמיטן טאג, אויף די ביזיסטע ליינס וואס איז דא, ס'איז אנבעליוועבל, אין די אפער איסט סייד. יעצט, אונז גיימיר צו צו ראש השנה, מיט וואס? מיט גארנישט, טוט זיך דארט אין בני ברק א חילול השם, אהרן איז געגאנגען צו די בגץ, יעצט שיקט ער אראפ דעם חזיר מענדעלע ראבער, און ער גייט אים טרייען, צוריק צו ברענגען בני ברק. משוגע וואס ער איז, דער עולם לאכט פון מענדעלע ראבער, זיי ווילן איינרעדן דעם עולם אז עס איז נאר משה גאב האט ארויס געגעבן א שם, דער עולם ווייסט עס איז אמת, איך האב אליין גערעדט, איך וויל נישט זאגן מיט וועם ווייל ער איז דארטן א גאנצער ראש הקהל און עס קען אים שאטן, ער האט מיר אליין געזאגט ער איז צוגיין, ער האט געזאגט מענדעלע ראבער אז די פארלאזט נישט אנטווערפן ביז פֿיר און צוואַנציק שעה פיקט מען דיך אויף, ער האט יעדע נאכט מטמא געווען בחורים, און ער איז זיין טעמאגיציער, ער האט א גוטן קאפ און ער קען אביסל קוועטשן, ניין ניין ניין ניין ניין. רבותי אונז זעמער אויף גרויסע צרות אז אונז פירמער זיך אזוי אויף, שיקט אהרן יעצט אראפ דעם מחרחר ריבניק ער זאל אים אנדרייען דארטן דאס פלאץ, יעצט איך וויל ענק זאגן סתם אזוי אז מען זאל פארשטיין, ס'איז דא איינער וואס ער האט זייער שטארק געארבעט קעגן מיר, ער איז געווען פון די גאנצע קאך לעפל מיט די גאנצע אפאראט, ער האט מיך אנגערופן א האלב יאר צוריק ער וויל מיט מיר רעדן, זאג איך אים נאר אויף. טעלעפאן האט מיר נישט אינטערעסירט צו רעדן פרייוועט מיט מענטשן, ווייל וועסט נאך זאגן כ'האב דיך געטאטשט אויך. דערציילט ער מיר אז ער האט זייער שטארק געארבעט, ער איז געווען א קאך לעפל מיט דעם יצחק לבנה שטערן, און ער האט געזען מ'זאל מיך ארויסווארפן פון קליימער, און ער וויל מיך בעטן מחילה. זאג איך אים, הער אויס, מחילה קענסטו ביי מיר נישט בעטן, קודם דארפסטו ארויסקומען עפנטליך איבער די גאנצע וועלט אז ס'טוט דיר לייד וואס דו האסט געטון, און נאכדעם דארפסטו מיר באצאלן נזק צער ריפוי שבת בושת. איך האב געמוזט באצאלן אין ארץ ישראל פאר א קרקע, ווייל כ'האב געוואוסט די סאקמאר האבן רעוואלט, זיי האבן מיך ריוואוקט.

אה, עס טוט אים לײַד, און ער האָט עפּעס באַקומען אין דער משפּחה אַ קראַנקע מעשׂה, זאָג איך אים, גוט, אַז ס'איז קראַנק פֿון מיר, דעמאָלט זאָל עס אױסקרענקען ביז עט שטאַרבן, דעטס אָל, איך בין דיך נישט מוחל, װאָס מײנסט, ס'איז אַ דזשאָוק דאָס? מע באַלײדיקט מענטשן, מע טוט מיט מענטשן װאָס מע װיל, נאָר קום ביז אונדז, איך װיל דיך בעטן מחילה, בעט נישט קײן מחילה, זיץ רואיק, פֿאַרשטײסט װאָס דאָ טוט זיך, איז דאָ אַ יונגערמאַן, איך האָב ענק שױן געזאָגט, דאָ אַ יונגערמאַן, װאָס ער איז געװען דער ערשטער, װאָס האָט געװאָרפֿן אַ מאָל אַ באַנענע צי אַ. טאמעיטא אין קלויזענבורגער רב'ס פנים אריינגעפליקט אין פנים אריין. און וואס איז געשעהן נאכדעם? ווייסט וואס איז געשעהן נאכדעם? נאכדעם האט ער געהאט צרות פון אלע זייטן, האט ער מיך געבעטן דו פארסט דאך כסדר אויף נתניה, גיי צו צו זיין ציון בעט אים איבער אין מיין נאמען איך הייס אזוי און אזוי, זאג איך איך האלט נישט דערביי, גיי אליינס, געווען אמאל א איד וואס האט געזינדיגט א גאנץ יאר, און אויף דער עלטער געוואלט תשובה טוהן, האט ער געוואלט נעמען א מענטש אזוי ווי ס'איז דא מען מאכט א שותפות די איך לערנען און די עסט לערנען, די איך וועל דיך אויסהאלטן און מיר וועלן ביידע זיך צוטיילן יששכר זבולן. האט ער געוואלט אז איינער זאל פאר אים פאסטן די בה"ב'ס מיט די אלע תעניתים, און במילא וועט ער אפקומען די אלע עונשים. איז האבן זיי געפרעגט דעמאלטס איז געווען די רב איז געווען א גרויסער בעל מקובל ביי די ספרדים, ער האט געהייסן הרב שלמה לעזער אלעפאנדרי, און א באקאנטער גאון און א קדוש, האבן זיי געגאנגען צו איהם און ער זאל פסק'נען צו מ'קען מאכן אזא שותפות און ער זאל אונטערשרייבן אז די רב האט עס אקעי'ד, אזוי ווען ער וועט קומען אויף יענע וועלט זאל ער נישט האבן קיין פראבלעם. האט אים רבי שלמה לעזער אלפאנדרי געזאגט אזוי, ס'שטייט שובו בנים שובבים חוץ מאחר, יעדער זאל תשובה טוהן, אבער אן אנדערע קען פאר דיר נישט תשובה טוהן, קענסט נישט מיטמאכן אלע תעניתים, נעם דיך אונטער אנדערע זאכן, איז דא אויך. כ'האב געזאגט, איך קען דיך נישט גיין איבערבעטן פאר דיר, נאו וועי, איך גיי עס נישט טוהן. זאגט ער, אבער אז מ'האט מיך געזעהן, איך הייס דאך א סאטמארע קנאי, און אז מ'האט מיך געזעהן דארטן, מ'וועט זאגן וואס טוט ער דארטן ביי קלויזנבורגער רב'ס ציון, זאגט ער, קלויזנבורגער רב ליגט אין די שטאטישע בית החיים פון נתניה. דארט איז דא שומרי שבת, נישט שומרי שבת, ס'איז דא אלעס, פרענקינעס, ספרדים, ס'איז דא אראבער, אלעס איז דארטן דא, אבער ס'איז נישט אויסגעמישט, פארשטייט זיך ס'איז אפגעטיילט מיט א שביל פון ד' אמות, אבער ס'איז דא דארט אלעס, ממילא אז ס'איז דא דארט אלעס זאלסטו דיך נישט זארגן, קענסט רואיג אהינגיין, רואיג אהינגיין, און קיינער וועט אפילו נישט וויסן אז דו ביסט דארט געווען, קיינער נישט, ס'ליגט דארטן ר' מעכעלע פון נתניה, און ס'ליגט דארטן. דער מיט יענער ס'ליגט דארטן גרויסע לייט, נו קענסט אהין גיין. שוין, בקיצור ער האט מיך געפאלגט און ער איז אהין געפארן, און ער איז אהין געפארן האט זיך גוט אויסגעוויינט און האט געזאגט רבי ילדות שהיה בי, ליידער, ער האט געזאגט רבי איך בין נישט דער שולד מ'האט מיך אנגערייצט, ס'איז געווען דא א גאנצע ארגענעזעישן און זיי האבן אנגערייצט יעדן קעגן אייך, און איך בין געווען א בחור'ל איך האב נישט געוויסט, איך האב געמיינט איך טו א מצוה, שוין, בקיצור עס זעהט זיך אויס אז דער רבי האט אים מוחל געווען, ער איז צוריק געקומען, ער זאגט זיי. ענטייערלי דיפרענט טשעינדזש אין היז לייף, ענטייערלי דיפרענט, און ער האט ברוך השם חתונה געמאכט די קינדער, און ער האט געהאט א גוטן דיעל אויף א הויז, און ער האט עס געקויפט, און ברוך השם ער איז אקעי, און דאס איז וואס דער עולם מוז פארשטיין, די גמרא זאגט און די רמב"ם פסק'נט אזוי, אז טאמער איינער איז מצער זיין חבר, קען ער אים נישט איבערבעטן, נאר אז ער בעט אים איבער, ס'איז נישט נאר זיי מיר מוחל, פארוואס זאל ער דיר מוחל זיין, און אז ס'איז דא א היזק ממון, און א היזק בזיון משפחה.

ער איז געפארן דארטן, ער איז אהרן'ס א נעפיו, ער גייט אהרן'ן שטעלן אויף די פיס, ער האט ארויסגעטריבן אלע זאלוים, שוין, ווי איז ער אנגעקומען אז אהרן האט אים יעצט ארויסגעווארפן, יעצט שלאגט מען זיך, ער איז געגאנגען צום בגץ, סאטמאר האט זיך מתדיין געווען ביים בגץ, דעם צונקט נישט, מען האט גערופן נישט ארץ ישראל, נישט ווערט א. פארטס די גאנצע שיטה. עניוועי, ער האט זיך אבער נישט געלאזט און געגאנגען צו די פאליס, און דא האט זיך אינוואלווד וואס סאטמאר כאפט נישט איז בני ברק געהערט נישט פאר אהרן דאס געהערט פאר זאליקאן ווייל לעזער קעסטענבוים איז דאך דער וואס האט פיינענצירט דארט אנדערע האבן אויך אריינגעלייגט געלט אבער לעזער האט אסאך דארט ער האט דאך איבערגעבויט יעצט אוהל רחל אויכעט, א ריזיגן בילדינג ער מיינט אז פאר געלט קען ער קויפן דעם אייבערשטן דער אייבערשטער ברויך נישט דיך נישט דיינע בילדינגס סאו האבן זיי אים גענוצט קודם דעם חיים הערש'ן ער זאל מאכן א פלאץ פאר אהרן. שפעטער, אהרן איז סתם א בהמה, דאס זיין פראבלעם איז ער איז נישט קיין פאליטישן ער איז א א בהמה, יענער ארבעט פאר דער יענער איז דיין נעפיו, וואס רודפסטו? ער האט נאנטע מענטשן וואס זיי פארדרייען אים א קאפ, דאס איז דאך זיין בהמישקייט, עניוועי דאס האט ער אים משלח געווען, מען האט זיך געשלאגן, ער איז צוריק געקומען על אפיו ועל חמתו און ער זאגט פאר אהרן ער קיש מיך, יעצט איז געגאנגען דער שייגעץ אהרן ער איך האב ענק געזאגט סאטמער איז טשיינע, טשיינע איז א א ניקנעים פאר סאטמער, איך האב געזאגט ס'איז דאך הינט אזוי ווי די די די. טשייניז. איז געגאנגען דער אהרן, ווייסט איר דאך אזאלעכע הינט, עס איז געווען איינער געדארפט מאכן א חתונה און קומען דא מיט די גאנצע משפחה, און איך האב פונקט געהאט דעמאלטס א ליידיגע דירה פון דריי בעדרומס, קיצור, ער איז געגאנגען צו זאליקא און ער האט געפרעגט זאליקא קען נעמען ביי נחום א דירה, און ביי נחום זאלסטו נישט נעמען, ער מיינט ער האט מיר אפגעטון, און א צווייטער האט עס גראד גענומען, דאך אזאלעכע הינט. זאליקא דער שמאק וואס האט זיך געפעצלט אין כולל, דער שמאק האט געפרעגט דעם אין פלארידע. דא א ר' שיקעלע ס'הייסט ווידער א ווינער אינגערמאן ער לערנט פון דארט שיעורים איז א תלמיד חכם מיט אלעם בקיצור אז זאליקא קומט אן ער גייט בודק זיין די מקווה ער קען בודק זיין די תחתונים אין די מקווה די מקווה קען ער נישט בודק זיין עניוועי פרעגט ער דעם געזען ווי שיין ס'געבויעט מיט אלע שיטות געוויזן ס'מורא'דיג איז לכתחילה איז געווען געבויעט פאר פרויען אויך פרויען האבן עס גענוצט א פיר פינעף יאר שפעטער כולל רייכער געווארן, האט עפעס א ליטווישער רב געבויעט א מקווה. פרעגט דער שמאק! דער זאליקא, פרעגט ער דעם ווידער, וואס עפעס האט מען גענומען נחום ראזענבערג? פרעגט ווער האט דאס געבויעט? זאגט ער, נחום ראזענבערג. פרעגט ער, וואס עפעס האט מען גענומען? מען האלט צען יאר וואס די מקווה שטייט, טויזענטער פרויען האבן זיך שוין דארט געטובל'ט, ס'איז שוין דא קינדער מיט אייניקלעך פון יענע מקווה, האט זיך יעצט אויפגעוועקט דער אלטער שמאק דער פערד,

גאנצע זאך, דער רבי האט געשטעלט א שיטה און ער האט גענומען צעווילדעוועטע בהמות אן א תורה און פארטיג, סאו טוען זיי א גאנצע צייט עקסערסייזן זייערע מאסלס, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, למעשה האט מיך אנגעקאלט איינער און האט מיר געזאגט זאלסט וויסן איך האב אים געטשעפעט פאר גארנישט און כ'האב שוין באקומען אן עונש, כ'מיין ס'איז פון דעם, און מ'דארף מזהיר זיין דעם עולם מ'קען נישט טשעפענען א איד, אז אהרן וויל זאל דער שייגעץ אליינס גיין שלאגן יענעם. זיי האבן אנגערופן איינע פון מיינע קינדער אז ער זאל שלאגן זיך פאר די רעבעצן, אהרן אהרן דער שייגעץ האט געזאגט דו ביסט אזא גוטער חברה'מאן, איינע פון מיינע פון מיינע קינדער, און איך וויל אז דו זאלסט דיך שלאגן, האט מיין זון אים גענפערט אזוי, הער מיך אויס אהרן, איך גיב דעם רעבעצן א פראסק אין פנים, יעדער זאל זען, איך האב נישט קיין מורא, נאר איין זאך. איך גיב דעם צווייטן פראסק, דעם ערשטן וועסטו געבן, און דו מוזט אלעס אנלייגן אויף אונז. האט ער געזאגט, נע, דו ביסט נישט פאר מיר. עס איז געווען איינער, קאוק האט ער געהייסן, כהן, ער איז געווען דארט אין די ישיבה איינגעשטעלט, זאגט ער, ניין, ניין, ניין, ניין, דאס איז נישט פאר אונז. ווער הייסט צו יא פאר אונז? איך האב אויפגעכאפט אונז חיות? איך האב נישט אויפגעכאפט קיין חיות. איז וויל איך פשוט עומד ומזהיר זיין, קיינער זאל זיך נישט מישן. געווען א פרוי, און בן פלת. האט געהאט א פרוי, איז געווען זייער א קלוגע, זי האט אים מציל געווען די לעצטע מינוט, זי האט אים געזאגט אזוי, קום אהער, אהרן וויל ווערן נישט אהרן, קורח וויל ווערן א כהן, יא קורח וויל ווערן א כהן, עס פארשטיי מיר דאס זייער גוט, משה רבינו איז דער רבי, יעצט וואס גייסטו זיין, דו גייסט זיין א שלעפער, יעצט וויל איך דיך פרעגן, וואס א חילוק וועמענס וואגן דו שלעפסט, צו משה רבינו'ס צו אהרן הכהן'ס, צו אפילו קורח'ס, וואס איז דער חילוק וועמענס דו שלעפסט, דו גייסט זיין א שלעפער עניוועי.

חפץ חיים וואס ער זאגט מען טאר נישט טשעפען מיט רבנים און מען טאר נישט רעדן קיין לשון הרע, דער זעלבער חפץ חיים זאגט אז טאמער טוט ער א זאך בפרהסיא וואס ער איז עובר אויף איסורא דאורייתא איז א מצוה לשנאו און א מצוה לפרסמו איז במילא האב איך עס געטון און כ'האב געהאלטן אז איך טו גוט מיטן אייבערשטנ'ס הילף. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ענק זאגן א זאך וואס כ'האב געטראפן שוין אסאך יארן צוריק שטיין אין א ספר, כ'האב פארגעסן ווי די מקור דערפון איז און כ'האב עס יעצט נאכאמאל געטראפן, ס'איז דא א ספר וואס ער ברענגט א מעשה אז ס'איז געווען עפעס איינער א מסית ומדיח, דער רמבן האט געהייסן זיינס א תלמיד ער זאל אים דערטרענקען אין וואסער ווען ער גייט שווימען, שוין סאו ער איז געגאנגען האט אים דערטראנקען, ווען ער איז ארויס געקומען פון וואסער איז ער אליינס דערטראנקען געווארן האט זיך איבער געקערט אויסגעגליטשט און דערטראנקען געווארן, מען האט געפרעגט דעם רמבן זו תורה וזו שכרה, דער רמבן געענטפערט עס קען זיין אז דאס וואס ער האט יענעם דערטראנקען איז נישט געווען נאר ווייל איך האב געהייסן נאר ער האט שוין געמוזט האבן מסתמא א שנאה און א טינא בלב, און אז ער האט עס געטוהן ער זאל ווי מען זאגט ארויסנעמען זיין טינא בלב, אזוי האט אים דער רמבן געענפערט, דו קענסט עס זעהן פון דא א מורא'דיגע זאך, דו קענסט טוהן וואס דער רמבן הייסט דיר טוהן, דו טוסט עס לשם מצוה, דו האסט א שטיקל פניה, ביסטו שוין נישט זיכער האו שור יו אר, וויפיל פראטעקשן וועסטו האבן פונעם אייבערשטן, וועגן דעם וויל איך יעדן מסביר זיין, דו קענסט דיך נישט ארומשפילן, איך א האלב יאר בין איך ארומגעגאנגען צו רבנים, איך האב זיי געבעטן מען מאכט משכב זכור אין יעדע מקווה, טוטס א טובה, רעדטס פון דעם סאבדזשעקט, אדרעסט דעם סאבדזשעקט. זען אז קיינער וויל נישט טוהן אויך נישט, דעמאלטס האב איך געוויסט אז הואיל ועליך המלאכה לגמור האב איך מיך אריינגעלאזט דערין, און כ'האב זיך נישט געלאזט פון די אלע חברה, סאו איך וויל זאגן פארן עולם, מען דארף יענעם איבערבעטן, ביז מען בעט נישט יענעם איבער ביסטו אין ערגעץ נישט קומסטו נישט אן, דער גאנצע דאווענען מיט אלעם תשובה דאס אלעס איז גארנישט ווערד. א גוטן און א פרייליכן שבת קודש און א פרייליכן קומענדיגן יאר מערצעשעם, אלעס גוטס פאר יעדן.